בעזרת השם יתברך מסכת נזיר דף כג, מיר הייבן אן דף כג עמוד א' ביי די משנה אויבן, זאגט די הייליגע משנה, האשה שנדרה בנזיר, א פרוי וואס האט זיך אונטערגענומען נזירות, והיתה שותה ביין ומטמאה למתים, און זי האט עובר געווען אויף איר נזירות זי האט געטרינקען וויין, אדער זי האט זיך מטמא געווען למתים שטייט זיך ס'רעדט זיך במזיד, הרי זו סופגת את הארבעים, קריגט זי מלקות. איי וואס די חידוש? מ'האט שוין געזען דף כא אז ס'דא צוויי וועגן ווי מ'קען לערנען די משנה על הצד אז מ'פסק'נט אז בעל מיגז גייז אז ווען א מאן איז מפר א נדר איז עס נאר מכאן ולהבא איז פשט אין די משנה אז דא רעדט זיך אז די מאן האט מפר געווען איר נזירות נאכדעם וואס זי האט עובר געווען און די חידוש אין די משנה איז טאקע אז מיגז גייז אז די הפרה איז נאר מכאן ולהבא אבער אלע עבירות וואס זי האט געטון פארדעם איז אויף דעם קריגט זי מלקות ווייל דעמאלטס איז זי געווען א נזירה דאס איז על הצד אז בעל מיגז גייז אבער על הצד אז בעל מיעקר עקר אז ווען א מאן איז מפר איז ער עוקר די גאנצע נדר למפרע, רעדט זיך דא טאקע ביי אן אופן וואס די מאן האט נישט מפר געווען, איי וואס די חידוש? איז טאקע נישט קיין חידוש, די עיקר איז וואס שטייט ווייטער אין די משנה, די סיפא איז די חידוש, זאגט טאקע די משנה ווייטער, הפר לה בעלה, וואס איז טאמער די מאן האט מפר געווען והיא לא ידעה שהפר לה בעלה, און זי ווייסט נישט פון דעם, זי מיינט אז זי איז נאך אלץ א נזירה, והיתה שותה ביין ומטמאה למתים, און זי איז עובר אויף די נזירות וואס זי רעדט זיך איין אז זי איז א נזירה, אינה סופגת את הארבעים, איז זי קריגט נישט קיין מלקות, פארוואס ווייל ווי נישט ווי באמת איז זי נישט געווען קיין נזירה דער מאן האט מפר געווען רבי יהודה אומר רבי יהודה קריגט זיך אנדערע ראשונים זאגן רבי יהודה קריגט זיך נישט רבי יהודה לייגט סך הכל צו אבער על כל פנים זאגט רבי יהודה אם אינה סופגת את הארבעים תספוג מכות מרדות פשט מלקות מדאורייתא קריגט זי נישט אבער מדרבנן מכות מרדות קריגט זי פארוואס ווייל זי האט עובר געווען אויף א עבירה במזיד אפילו טאקע אליבא דאמת איז נישט געווען קיין עבירה ווייל דער מאן האט מפר געווען אבער זי האט דאך דאס נישט געוואוסט און ממילא קריגט זי מכות מרדות. זאגט די הייליגע גמרא תנו רבנן, מיר האבן געלערנט א ברייתא, שטייט אין פסוק, אישה הפרם והשם יסלח לה, זאגט די ברייתא, באשה שהפר לה בעלה והיא לא ידעה הכתוב מדבר, די פסוק רעדט פון א פרוי וואס די מאן האט מפר געווען, און זי האט נישט געוואוסט, און זי האט עובר געווען אויפן נדר, און אויף דעם זאגט די פסוק אישה הפרם והשם יסלח לה אז וואס? שהיא צריכה כפרה וסליחה, אז זי דארף נאך אלץ האבן א כפרה וסליחה אפילו באמת האט זי נישט עובר געווען א עבירה, פון דעסוועגן היות ווי זי האט געמיינט זי האט עובר געווען, איז פאר דעם אליין דארף זי א כפרה וסליחה, זאגט די ברייתא, וכשהיה מגיע רבי עקיבא אצל פסוק זה, ווען רבי עקיבא האט געלערנט דעם פסוק, היה בוכה, האט ער געוויינט, און ער האט געזאגט, ומה מי שנתכוון לעלות בידו בשר חזיר, ועלה בידו בשר טלה, טעון כפרה וסליחה, מה דאך, איינער וואס האט געמיינט ער איז עובר א עבירה, ער האט געמיינט אז ער גייט עסן חזיר און צום סוף איז נתברר געווארן אז ער האט נישט עובר געווען א עבירה, איז פון דעסט וועגן זאגט דער פסוק והשם יסלח לה, אז זי דארף א כפרה און סליחה, איז כל שכן האט רבי עקיבא געזאגט המתכוון לעלות בידו בשר חזיר, ועלה בידו בשר חזיר, על אחת כמה וכמה, כל שכן איינער וואס איז עובר אן עבירה א עבירה במזיד און איז טאקע עובר צום סוף, אוודאי און אוודאי וואסערע סליחה און כפרה ער דארף. זאגט די ברייתא ווייטער, כיוצא בדבר אתה אומר, מ'זעהט אויך אזא ענליכע זאך ביי א אשם תלוי, שטייט אין פסוק ולא ידע, ואשם ונשא עוונו, די פסוק רעדט פון איינער וואס איז מחיוב צו ברענגען א אשם תלוי, א אשם תלוי, למעשה איז דא א מחלוקת תנאים ווען דארף מען ברענגען א אשם תלוי, איז אזוי, וואס איז דאס א אשם תלוי, אשם תלוי ברענגט איינער וואס איז עובר א עבירה וואס בשוגג ברענגט מען אויף דעם א חטאת, איז ער עס עובר מספק, יעצט ס'דא א מחלוקת תנאים וואס דאס מיינט, לויט איין תנא איז פשט ווען איינער נעמט למשל א שטיקל פעטנס און ער מיינט אז ס'איז נישט קיין חלב ער מיינט ס'איז סתם א שטיקל שומן א שטיקל פעטנס און ער עסט עס שפעטער ווערט נתברר אז אפשר איז דאס געווען חלב יעצט אזוי טאמער ס'איז קלאר אז ס'איז געווען חלב איז האט ער עובר געווען אויף א עבירה בשוגג דארף ער ברענגען א חטאת אבער טאמער ס'איז א ספק אפשר איז דאס געווען חלב איז לויט איין תנא אויף דעם ברענגט מען א אשם תלוי שפעטער דא אן אנדערע תנא וואס דאס וועט מען טאקע באלד זעהן דא אין די ברייתא וואס ער האלט אז אויף דעם ברענגט מען נישט קיין אשם תלוי ווען ברענגט מען א אשם תלוי נאר ביי חתיכה אחת משתי חתיכות פשט, דארט וואו א מענטש האט צוויי שטיקלעך פעטנס, איינס איז זיכער שומן, די אנדערע איז זיכער חלב, און ער האט געגעסן איינס פון זיי און ער האט געמיינט ער האט געגעסן די שומן, און שפעטער ווערט נתברר אז אפשר האט ער געגעסן די חלב, פשט, דא איז איקבע איסורא, דא איז קלאר אז איינע פון די שטיקלעך זענען געווען חלב, ס'איז נאר נישט זיכער אז ער האט געגעסן די חלב'דיגע שטיקל, נאר דארט דארף מען ברענגען א אשם תלוי, דאס איז א אנדערע תנא האלט אזוי. יעצט, די תנא וואס מ'גייט דא זען אין די ברייתא, ער האלט ווי די ערשטע שיטה, אז טאמער מען נעמט א שטיקל פעטנס און מ'עסט עס און שפעטער ווערט נתברר אז אפשר איז דאס געווען חלב, אויף דעם ברענגט מען א אשם תלוי, איז על כל פנים אויף אים זאגט דער פסוק ולא ידע, ואשם ונשא עוונו, אז ער האט אן עבירה, און ממילא ומה מי שנתכוון לעלות בידו בשר טלה, ועלה בידו בשר חזיר, מה דאך איינער וואס האט נישט געוואלט טון א עבירה, ער האט געוואלט עסן א שטיקל פעטנס, און צום סוף איז ארויס א שטיק איסור, א שטיק חזיר, א שטיק חלב, כגון, חתיכה ספק של שומן ספק של חלב, אזוי ווי א ציור וואס איינער עסט א שטיקל און צו שפעטער ווערט נתברר אז דאס איז אפשר געווען חלב, אמר קרא וואס זאגט אויף אים דער פסוק ונשא עוונו, אז ער האט אן עבירה דארף ברענגען א אשם תלוי, איז כל שכן מי שנתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר על אחת כמה וכמה, כל שכן איינער וואס טוט א עבירה בכוונה, אוודאי און אוודאי וואס א גרויסע עבירה ער האט. איסי בן יהודה אומר, איסי בן יהודה זאגט די זעלבע זאך אבער אביסל אנדערש, ווייל איסי בן יהודה האלט ווי די צווייטע שיטה אז אן אשם תלוי ברענגט מען נישט ביי איין שטיקל נאר ווען ס'איז דא צוויי שטיקלעך, זאגט איסי בן יהודה ולא ידע ואשם ונשא עוונו, ומה מי שנתכוון לעלות בידו בשר טלה ועלה בידו בשר חזיר כגון שתי חתיכות אחת של חלב ואחת של שומן, איז ביי אזא ציור זאגט די פסוק ונשא עוונו, אבער על כל פנים דאס איז קלאר אז דער מענטש האט נישט געוואלט טון א עבירה, ער האט געמיינט ער עסט דא א שטיקל פעטנס, פון דעסטוועגן דארף ער ברענגען א קרבן א אשם תלוי, איז המתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר, על אחת כמה וכמה, אוודאי און אוודאי טאמער איינער איז עובר אן עבירה במזיד, אוודאי וואס א גרויסע חטא ער האט, פירט די ברייתא אויס, על דבר זה ידוו הדווים, אויף די זאך זאלן זיך מצער זיין די מענטשן וואס זענען זיך מצער, פשט אז איינער איז משים לב צו די הארבקייט פון א עבירה, קען עס ברענגען א גרויסע צער פאר א מענטש, ווי הארב די זאכן זענען, זאגט יעצט די גמרא, וכל הני למה לי, די אלע פסוקים וואס שטייט דא אין די ברייתא, אז איינער וואס עובר א עבירה אפילו אן קיין כוונה אז ער דארף א כפרה, וואס דארף מען אזויפיל פסוקים וואס זאגן די זעלבע זאך, זאגט די גמרא צריכין, מען דארף די אלע פסוקים פארוואס? ווייל דאי תנא גבי אשה, טאמער עס וואלט נאר געשטאנען ביי א פרוי וואס האט עובר געווען אויף א נדר וואס די מאן האט מפר געווען זאגט די פסוק והשם יסלח לה, טאמער עס וואלט נאר דארט געשטאנען והשם יסלח לה זי דארף א כפרה וואלט איך געזאגט יא, התם הוא דבעיא כפרה וסליחה משום דמעיקרא לאיסורא איכוון, די פרוי דארף א כפרה ווייל ווי נישט ווי זי האט געמיינט אז זי איז עובר א עבירה, צום סוף איז נתברר געווארן אז נישט אבער זי האט געמיינט זי איז עובר א עבירה דארף זי א כפרה. אבל חתיכה ספק של חלב ספק של שומן, אבער ווען איינער האט עפעס א שטיקל פעטנס וואס א ספק חלב ספק שומן דלהיתרא איכוון וואס ווען ער האט געגעסן האט ער באמת געמיינט אז ס'איז נישט קיין חלב, איז לא בעי כפרה וסליחה וואלט איך געזאגט אפשר ער דארף נישט קיין כפרה וסליחה ער דארף נישט ברענגען א קרבן, איז פאר דעם שטייט אין פסוק אז ס'איז נישט אזוי, ווייטער ואי איתמר הדא, טאמער ס'וואלט נאר געשטאנען ביי אשם תלוי אז די איד דארף ברענגען א אשם תלוי וואלט איך געזאגט דאיכא איסורא, יא, ווי נישט ווי, ס'קען זיין אז די שטיקל איז געווען חלב, איז פאר דעם דארפסטו ברענגען אשם תלוי ווייל ס'קען זיין אז האסט עובר געווען א איסור, אבל אשה דהפר לה בעלה, דהתירא, אבער די פרוי וואס צום סוף איז נתברר אז זי האט נישט עובר געווען א איסור, לא תיבעי כפרה וסליחה דארט וואלט איך געזאגט זי דארף נישט קיין כפרה וסליחה, פארדעם שטייט אין פסוק והשם יסלח לה, אז ניין זי דארף יא א סליחה, ווייטער ואי איתמר הני תרתי, טאמער ס'וואלט נאר געשטאנען ביי די צוויי ציורים, הוה אמינא וואלט איך געזאגט הני תרתי הוא דסגי להון בכפרה וסליחה אז יא, די צוויי האבן טאקע א כפרה וסליחה, די פרוי עט עט זיך אויסדאווענען יום כיפור עט זי האבן א כפרה וסליחה, די וואס דארף ברענגען א אשם תלוי עט ברענגען די אשם תלוי עט האבן א כפרה וסליחה, אבער ווי נישט ווי, די סיבה פארוואס צום סוף טאקע האבן זיי א כפרה וסליחה, איז ווייל דלא איקבע איסורא, ווייל ווי נישט ווי, ס'איז נישט זיכער אז ס'איז בכלל געווען דא אן איסור, בשעת די פרוי איז קלאר אז זי האט נישט עובר געווען א איסור, און די זעלבע זאך דער וואס האט גענומען א שטיקל פעטענס, און שפעטער איז נתברר געווארן אז אפשר איז דאס געווען חלב, יא, אפשר איז דאס געווען חלב אבער אפשר נישט אויך. אבל שתי חתיכות, אחת של חלב ואחת של שומן, דאיקבע איסורא, וואס איז אבער ביי די ציור פון איסי בן יהודה, דארט ווי ס'איז דא צוויי שטיקלעך, איינס איז זיכער געווען חלב, און איינס איז זיכער געווען שומן, וואס דא איז איקבע איסורא, ס'איז קלאר ס'איז געווען דא א שטיקל חלב, און יעצט האב איך א ספק וועלכע שטיקל דער מענטש האט געגעסן, איז דא אפשר לא סגי ליה בכפרה וסליחה, דא וואלט איך אפשר געזאגט אז ס'העלפט ניטאמאל א אשם תלוי, פארוואס ווייל דא איז עס זייער הארב ס'איז איקבע איסורא ווי דער מפרש איז מסביר אז דער מענטש וואלט געדארפט מער אויפפאסן אז ער האט געוואוסט אז דא איז זיכער דא א שטיקל חלב וואלט ער געדארפט מער אויפפאסן, און מילא אפשר זאל אפילו נישט העלפן א קרבן ביי די ציור, קא משמע לן דלא שנא, פארדעם קומט דער פסוק זאגן אז עס איז נישט אזוי, עס איז נישט אנדערש דא פון דארט, נאר דא העלפט אויך א קרבן אשם תלוי. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, מאי דכתיב, וואס שטייט אין פסוק אין הושע, כי ישרים דרכי השם וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם, אז די וועגן פון באשעפער זענען גלייך, צדיקים איז ילכו בם, און פושעים, עוברי עבירה, זענען יכשלו בם. וואס רעדט די פסוק? זאגט רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהם, ס'איז א משל צוויי מענטשן וואס האבן געבראטן זייער קרבן פסח, אחד אכלו לשם מצוה, ואחד אכלו לשם אכילה גסה, איינער האט עס געגעסן לשם קיום מצוות קרבן פסח, און די אנדערע האט עס געגעסן לשם אכילה גסה, פשט ער האט געהאט א גוטע פיינע סעודה, און צום סוף פאקט ער אריין אזא קינוח, אזא דעזערט, איז זה שאכלו לשם מצוה, וצדיקים ילכו בם, וזה שאכלו לשם אכילה גסה, ופושעים יכשלו בם, דער וואס האט עס געגעסן לשם מצוה, אויף אים זאגט דער פסוק צדיקים ילכו בם, און די אנדערע איז פארקערט, אמר ליה ריש לקיש, האט ריש לקיש געזאגט צו רבי יוחנן, האי רשע קרית ליה, דער וואס עסט א קרבן פסח לשם אכילה גסה רופסט אים א רשע? נהי דלא קא עביד מצוה מן המובחר, איך פארשטיי, ער האט נישט געטון א מצוה מן המובחר ער האט עס נישט געגעסן לשמה, אבער פסח מיהא קא עביד, אבער מצות קרבן פסח האט ער מקיים געווען, ווי קען מען אים רופן א רשע? אלא נאר זאגט ריש לקיש אוודאי רעדט נישט די פסוק פון דעם נאר די פסוק רעדט משל לשני בני אדם זה אשתו ואחותו עמו וזה אשתו ואחותו עמו ס'איז א משל צוויי אידן ביידע וואוינען אינדערהיים מיט זייער פרוי און מיט זייער שוועסטער לזה נזדמנה לו אשתו ולזה נזדמנה לו אחותו איינער וואוינט ביינאכט ער ווייסט נישט מיט וועם צום סוף ווערט נתברר ס'איז געווען זיין פרוי די אנדערע וואוינט ביינאכט ער ווייסט נישט מיט וועם צום סוף ווערט נתברר ס'איז געווען זיין שוועסטער איז זה שנזדמנה לו אשתו צדיקים ילכו בם וזה שנזדמנה לו אחותו ופושעים יכשלו בם, דא זאגט דער פסוק דער צדיק איז מאכט שוין די אייבערשטער אז ער זאל נישט זינדיגן איז טאקע דער וואס איז נזדמן געווארן פאר אים איז זיין פרוי און דער רשע איז פארקערט איז פון דעם רעדט דער פסוק אזוי זאגט ריש לקיש אבער אויף דעם פרעגט די גמרא מי דמי קען מען דען זאגן אז פון אזא סארט זאך רעדט דער פסוק אנן קאמרינן חדא דרך הכא שני דרכים פשט וואס שטייט אין פסוק אין פסוק שטייט כי ישרים דרכי ה' וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם, פשט איז משמע אז דער צדיק און דער רשע גייען ביידע די זעלבע וועג, ער איז ילכו און ער איז יכשלו, דא, לויט די די משל וואס ריש לקיש זאגט, איז יעדער גייט זיך א אנדערע וועג, פשט דער צדיק האט געוואוינט מיט זיין פרוי, דער רשע האט געוואוינט מיט זיין שוועסטער, דאס הייסט נישט געגאנגען אויף איין וועג יעדער האט געטון א צווייטע מעשה, אלא נאר, זאגט די גמרא אן אנדערע משל, משל ללוט ושתי בנותיו עמו, דער משל איז צו לוט מיט זיינע צוויי טעכטער, וואס כידוע שטייט אין פסוק נאכדעם וואס סדום איז איבערגעקערט געווארן, האבן לוט'ס טעכטער געמיינט אז די וועלט האט זיך געענדיגט, און ממילא זיי האבן פארשטאנען אז די איינציגסטע וואס זענען געבליבן אויפן וועלט איז זיי מיטן טאטן, האבן זיי געוואלט האבן קינדער די וועלט זאל האבן א קיום, איז זיי האבן אנגעשיכורט דעם טאטן לוט, און די ערשטע נאכט האט איין טאכטער געוואוינט מיט אים און די צווייטע נאכט האט די צווייטע טאכטער געוואוינט מיט אים, און פון דארט איז טאקע ארויס עמון און מואב, און פון די ערשטע טאכטער איז ארויס מואב, און פון די צווייטע טאכטער איז ארויס עמון, על כל פנים איז זיי, הן, שנתכוונו לשם מצוה, זיי האבן דאך די כוונה זייער איז געווען לשם מצוה אז די וועלט זאל האבן א קיום איז וצדיקים ילכו בם אויף דעם שטייט צדיקים ילכו בם אז זיי האבן געטון א מעשה טאקע נישט געווען קיין גלייכע מעשה אבער זיי האבן עס געטון לשם מצוה אבער הוא דער לוט שנתכוון לשם עבירה זיין כוונה איז געווען לשם עבירה איז אויף אים שטייט ופושעים יכשלו בם פשט די זעלבע מעשה וואס זיי ווערן גערופן צדיקים און ער ווערט גערופן ופושעים איי פרעגט די גמרא ודילמא הוא נמי לשם מצוה איכוון אפשר לוט האט אויך אינזינען געהאט דא לשם מצוה מהיכי תיתי אז ער איז געווען א בעל עבירה, אמר רבי יוחנן, ענפערט רבי יוחנן, שטייט אין פסוק ביי לוט, וישא לוט את עיניו וירא את כל כיכר הירדן כי כולה משקה, איז דרשנ'ט רבי יוחנן, כל הפסוק הזה על שם עבירה נאמר, די גאנצע פסוק איז מרמז אויף זימה, פשט לוט איז געווען שטוף בזימה, ער איז געווען א גרויסע עובר עבירה, איז אוודאי ווען ער האט געוואוינט מיט די טעכטער האט אויך אינזין געהאט עבירות, איז וויאזוי דרש'נט מען די גאנצע פסוק אויף עבירות? דרשנ'ט רבי יוחנן, די ערשטע ווערטער פון פסוק שטייט אין פסוק וישא לוט, וואו זעהן מיר א לשון וישא אויף עבירה אויף זימה, איז מען טרעפט אזא לשון ביי אשת פוטיפר מיט יוסף שטייט דארט ותישא אשת אדוניו את עיניה, זעהן מיר ותישא איז א לשון פון זימה פון חטא, את עיניו, זעהן מיר אויך שטייט אין פסוק ביי שמשון הגיבור מיט דלילה דארט שטייט כי היא ישרה בעיני, זעהן מיר אויך א ענין פון זנות, וירא, זעהן מיר אויך אין פסוק אז וירא קען ארויף גיין אויף זנות, שטייט אין פסוק ביי דינה מיט שכם, וירא אותה שכם בן חמור. ווייטער שטייט ווייטער אין פסוק את כל כיכר הירדן, דאס איז אויך מרמז אויף זימה, ווי שטייט אין פסוק כי בעד אשה זונה עד כיכר לחם, זעהן מיר אז כיכר גייט אויך ארויף אויף דעם. ווייטער שטייט דארט אין פסוק כי כולה משקה, איז אויך א רמז אויף זימה, ווי שטייט אין פסוק, אלכה אחרי מאהבי נותני לחמי ומימי צמרי ופשתי שמני ושקויי, זעהן מיר אז משקה גייט אויך ארויף אויף זנות, פשט לוט איז געווען לוט איז געווען שטוף בזימה, איז זיין כוונה געווען לשם עבירה. איי פרעגט די גמרא, והא מינס אניס? ווי נישט ווי לוט איז געווען אן אונס, מען האט דאך אים אנגעטרינקען, איז ווי שייך צו זאגן אז ער האט אינזינען געהאט לשם עבירה? ענטפערט די גמרא, תנא משום רבי יוסי בר רב חוני, שטייט אין א ברייתא אויפן פסוק וואס שטייט דארט ווען די עלטסטע טאכטער האט געוואוינט מיט אים זאגט דארט די פסוק ותשקין את אביהן יין בלילה הוא אז מען האט אנגעטרינקען אים לוט ותבוא הבכירה און די עלטסטע טאכטער האט געוואוינט מיט אים ותשכב את אביה ולא ידע בשכבה ובקומה און לוט האט נישט באמערקט בשכבה ובקומה איז שטייט דא אין די ברייתא למה נקוד על ו' ובקומה של בכירה פארוואס ווען די עלטסטע טאכטער האט געוואוינט מיט לוט איז אויף די ו' פון ובקומה שטייט א פינטל אין די תורה וואס איז די פינטל מרמז? לומר שבשכבה לא ידע אבל בקומה ידע די תורה זאגט אונז אז ווען זי האט געליגן מיט אים האט לוט נישט געוואוסט אבער ווען זי האט זיך אויפגעשטעלט האט שוין לוט באמערקט וואס גייט דא פאר לוט האט זיך שוין אויפגעכאפט איי פרעגט די גמרא נאך אלץ אן אונס ומאי הוה ליה למעביד מאי דהוה הוה פיין ער האט זיך אויפגעוועקט צום סוף אבער ס'איז שוין געווען לאחר המעשה איז דאך עס אן אונס זאגט די גמרא ניין נפקא מינה דלפניא אחרינא לא איבעי למישתי חמרא, פשט די נעקסטע נאכט ווען די נעקסטע טאכטער האט געוואוינט מיט אים, פארוואס האט ער נאכאמאל געטרינקען וויין, נאר וואס דען ער האט אינזינען געהאט ס'איז אים פיין געפאלן, ער איז געווען א עובר עבירה ער איז געווען שטוף בזימה, און דערפאר זאגט אויף אים די פסוק ופושעים יכשלו בם. זאגט די גמרא ווייטער דרש רבא, האט רבא גע'דרש'נט מאי דכתיב, שטייט אין פסוק אין משלי אח נפשע מקרית עוז ומדינים כבריח ארמון, דרש'נט ער די פסוק אזוי, אח נפשע מקרית עוז זה לוט שפירש מאברהם, דאס גייט ארויף אויף לוט, ער איז די אח נפשע, ער איז א אח א פושעיה, א ברודער פון אברהם ווערט גערופן א אח, און ער איז נפשע איז א פושע מקרית עוז, קרית עוז דאס איז א שטארקע שטאט דאס גייט ארויף אויף אברהם אבינו, פשט לוט וואס האט זיך אפגעטיילט פון אברהם אבינו, זאגט דער פסוק, ומדינים כבריח ארמון, שהטיל מדינים כבריחין וארמון, לא יבא עמוני ומואבי בקהל השם, פשט די קריגעריי וואס לוט האט געהאט מיט אברהם אבינו דאס איז מדינים ס'טייטשט די קריגעריי, איז כבריח ארמון, דאס האט אפגעשיידט לוט פון כלל ישראל ווי א בריח ארמון ווי די בריח דאס איז די שלאס וואס פארהאקט א טיר פון א פאלאץ ווי תוס' שמועסט אויס אז כלל ישראל איז פארשלאסן פאר די קינדער פון לוט ווייל פון לוט איז דאך ארויס עמון און מואב און אויף עמון און מואב שטייט לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה' אז זיי קענען קיינמאל נישט חתונה האבן מיט א אידיש קינד זאגט די גמרא ווייטער דרש רבא ואיתימא רבי יצחק מאי דכתיב שטייט אין פסוק אין משלי לתאוה יבקש נפרד בכל תושיה יתגלע דרש'נט ער די פסוק אזוי לתאוה יבקש נפרד זה לוט ס'גייט ארויף אויף לוט, וואס לתאוה יבקש נפרד ער האט זיך אפגעשיידט פון אברהם אבינו, לתאוה, ער האט נאכגעלאפן די תאוות, אזוי ווי מען האט פריערט געזען, ער האט געזוכט צו זינדיגן, איז ער האט ער זיך אפגעשיידט פון אברהם, און זאגט אויף אים די פסוק בכל תושיה יתגלע, תושיה גייט ארויף אויף די תורה, שנתגלה קלונו בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, זיין קלונו זיין בושה איז נתגלה געווארן אין בתי כנסת ובתי מדרשות ווי תוס' שמועסט אויס בתי כנסת גייט ארויף אויף תורה שבכתב בתי מדרשות גייט ארויף אויף תורה שבעל פה איז פשט אין תורה שבכתב איז נתגלה קלונו ווי שטייט אין פסוק לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה' אין תורה שבעל פה איז נתגלה קלונו דתנן אזוי ווי שטייט אין א משנה די משנה זאגט אין יבמות עמוני ומואבי אסורין ואיסורן איסור עולם אז די איסור חתונה צו האבן מיט עמוני ומואבי איז נישט נאר עמוני ומואבי זענען זיך מגייר נאר זייער קינדער און קינדס קינדער עד סוף כל הדורות טאר מען נישט חתונה האבן מיט די יוצאי חלציהם, דאס איז בכל תושיה יתגלע. זאגט די גמרא ווייטער אמר עולא, תמר זינתה, זמרי זינה, סיי תמר האט געזינדיגט מיט יהודה, און סיי זמרי האט געזינדיגט מיט כזבי בת צור, אבער וואס איז די חילוק, תמר האט געזינדיגט לשם שמים, זאל ארויסקומען קינדער פון יהודה, און זמרי האט געזינדיגט לשם עבירה, און ממילא תמר זינתה, יצאו ממנה מלכים ונביאים, פון תמר איז ארויס מלכים און נביאים, די מלכי בית דוד, ישעיהו איז ארויס ווי תוס' שמועסט אויס ישעיהו'ס טאטע אמוץ איז אויך געווען א נביא, ווייל ווי עס ווערט דערמאנט א נביא מיט זיין טאטן איז א סימן די טאטע איז אויך געווען א נביא, איז פשט פון תמר איז ארויס גרויסע אידן, זמרי זינה איז ארויס דאס פארקערט נפלו עליו כמה רבבות מישראל איז ארויס די גרויסע מגיפה וואס איז געווען דארט מיט זמרי און כזבי, זאגט די גמרא ווייטער אמר ר' נחמן בר יצחק גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה, א עבירה לשמה איז חשוב'ער און גרעסער ווי א מצוה שלא לשמה. פרעגט די גמרא גראד ווי קען זיין אזא זאך, והאמר רב יהודה אמר רב לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, אז א מענטש זאל עוסק זיין בתורה ומצוות אפילו שלא לשמה ווייל צום סוף וועט ארויס קומען לשמה. און וויאזוי זאגסטו אז א עבירה לשמה איז גרעסער ווי א מצוה שלא לשמה, אונז זעמער דאך דא אז א מצוה שלא לשמה איז אויך א גרויסע זאך. איז דרך אגב, תוס' שמועסט אויס, א לכאורה ווי קען רב יודא אמר רב זאגן אז לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אפילו שלא לשמה? אונז האמער דאך א גמרא אין ברכות די גמרא זאגט דארט העוסק במצוות שלא לשמה נוח לו שלא נברא איז אויף דעם זאגט תוס' אז ס'דא צוויי סארט שלא לשמה ס'דא שלא לשמה א מענטש לערנט זיך גרויס צו האלטן אדער גרויס צו ווערן אויף אזא סארט שלא לשמה זאגט רב יודא אמר רב לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה מתוך שלא לשמה בא לשמה שפעטער איז דא א שלא לשמה לקנטר לקפח אחרים א מענטש לערנט אנצוטוהן יענעם אויף דעם שטייט אין ברכות נוח לו שלא נברא. על כל פנים, צוריק צו אונזער סוגיא, פרעגט די גמרא וויאזוי קען ר' נחמן בר יצחק זאגן אז גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה, אלא נא זאגט טאקע די גמרא אביסל אנדערש אימא כמצוה שלא לשמה, פשט אוודאי עבירה לשמה איז נישט חשוב'ער ווי א מצוה שלא לשמה, די נקודה איז די זעלבע זאך פשט ביידע זענען גוטע זאכן, עבירה לשמה איז אויך א גלייכע זאך פונקט ווי א מצוה שלא לשמה, ווי זעהן מיר דאס? דכתיב, ווי שטייט אין פסוק ביי יעל אשת חבר הקיני, זי האט דארט געוואוינט מיט סיסרא, זי האט נישט געטארט וואוינען מיט סיסרא, פון דעסטוועגן האט זי עס געטון לשמה, ווייל זי האט אים געוואלט הרג'נען, זי האט אים טאקע געהארגעט צום סוף, איז וואס שטייט ביי איר אין פסוק, תבורך מנשים יעל אשת חבר הקיני מנשים באוהל תבורך, אז זאל זיין געבענטשט, וואס מיינט דאס מנשים באוהל תבורך מאן נשים שבאוהל, שרה רבקה רחל ולאה, זעהן מיר אז זי זאל געבענטשט ווערן מיט די זעלבע ברכה פון שרה רבקה רחל לאה, פשט שרה רבקה רחל לאה זיי האבן געטוהן מצוות שלא לשמה, זיי האבן געוואוינט מיט די מענער שלא לשמה, ווי די מפרשים צייכן צו אוודאי איז אלס געווען ביי זיי לשמה, אבער ווי נישט ווי איז אויך געווען א הנאה דארט, אז זיי האבן געוואוינט מיט די מענער זיי האבן געהאט א הנאה פון דעם, רופט עס אן די פסוק שלא לשמה, און ביי יעל, זי האט געוואוינט מיט דעם רשע מיט סיסרא לשמה, איז טאקע ביידע זענען גלייך, זי איז געבענטשט געווארן מיט די ברכות וואס שטייט ביי שרה רבקה רחל און לאה, זאגט טאקע די גמרא אמר ר' יוחנן, שבע בעילות בעל אותו רשע באותה שעה, סיסרא האט געוואוינט מיט איר האט איר בועל געווען זיבן מאל, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, בין רגליה כרע נפל שכב וגומר, שטייט דארט דרײַ עס שטייט דארט זיבן מאל די לשון כרע נפל שכב, זעט מען ער האט געוואוינט מיט איר זיבן מאל, און היות עס איז געווען לשמה איז זי געבענטשט געווארן מיט אלע ברכות. איי פרעגט די גמרא, והא קא מתהניא מבעילה דיליה זי האט אויך הנאה געהאט פון די וואוינונג, איז ווי אזוי רופט מען עס אן לשמה, די זעלבע וועג ווי ביי די אמהות זאגט מען ס'איז שלא לשמה ווייל זיי האבן הנאה געהאט, איז זי האט דאך אויך הנאה געהאט, ענטפערט די גמרא ניין, זי האט נישט הנאה געהאט, אמר רבי יוחנן, כל טובתן של רשעים אינה אלא רעה אצל צדיקים, א טובה פון א רשע, א רשע טוט א טובה פאר א צדיק, פאר א צדיק איז דאס רע, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק ביי לבן, די אייבערשטער ווארנט אן לבן, השמר לך מדבר עם יעקב מטוב עד רע, איז בשלמא רע שפיר אלא טוב אמאי לא, פארוואס זאל ער נישט רעדן יעקב גוטע זאכן, אלא לאו שמע מינה, טובתו רעה היא, די טובה פון לבן איז שלעכטס פאר יעקב, ווייל ווי נישט ווי ער מישט אריין עבודה זרה אין אלע זיינע ווערטער אפילו אין גוטע זאכן, שמע מינה זעהן מיר דא אז ווען א רשע טוט עפעס פאר א צדיק אפילו עס איז טוב, איז פארן צדיק איז דאס רע, די זעלבע זאך סיסרא האט געוואוינט מיט יעל איז פאר איר איז דאס געווען רע, און ווי תוס' שמועסט אויס ער האט אריינגעלייגט אין איר א זוהמא, אז פשט ווען א רשע טוט עפעס איז עס קומט אלעמאל ארויס פון אים שלעכט, זי האט נישט געהאט קיין שום הנאה פון דעם, און דערפאר הייסט עס אינגאנצן לשמה. זאגט די גמרא ווייטער גופא אמר רב יהודה אמר רב, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצות אפילו שלא לשמן, שמתוך שלא לשמן בא לשמן, שבשכר ארבעים ושניים קרבנות שהקריב בלק הרשע, בשכר די צוויי און פֿערציק קרבנות וואס בלק הרשע האט מקריב געווען ווי תוס' שמועסט אויס אז בלעם האט געהייסן פאר בלק זאל בויען זיבן מזבחות אויף דריי פלעצער איין און צוואַנציק מזבחות וואס אויף יעדעס איינס האט ער מקריב געווען צוויי קרבנות פשט ער האט מקריב געווען צוויי און פֿערציק קרבנות שלא לשמה אז בלעם זאל קענען שעלטן כלל ישראל פון דעסטוועגן זכה ויצאה ממנו רות האט ער זוכה געווען זאל ארויסקומען פון אים רות ואמר רבי יוסי ברבי חנינא רות בת בנו של עגלון מלך מואב היתה, רות איז געווען אן אייניקל פון עגלון מלך מואב, וואס עגלון איז געווען פון די צאצאי בלק, פשט, ער האט זוכה געווען עס זאל ארויסקומען פון אים צום סוף דוד המלך שלמה המלך, וואס ווי טייל מפרשים זאגן שלמה המלך האט דאך אוודאי מקריב געווען טויזנטער קרבנות לשמה, און דוד המלך האט געמאכט שירות ותשבחות לשמה, פשט, פון די שלא לשמה פון בלק איז ארויס אזוי פיל לשמה, זאגט די גמרא ווייטער אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, מנין שאין הקדוש ברוך הוא מקפח אפילו שכר שיחה נאה, פון וואו זעט מען אז דער רבונו של עולם כביכול איז נישט מקפח אפילו א שכר שיחה נאה, פשט אפילו איינער רעדט אביסל איידל, ער וואלט געקענט רעדן נישט איידל, ער רעדט איידל, איז קריגט ער שכר אויף דעם, וואו זעט מען דאס? ווייל דאילו בכירה דקריתיה מואב, מען זעט ביי לוט, לוט'ס עלטסטע טאכטער האט געוואוינט מיט אים, ס'איז געבוירן געווארן א קינד, וויאזוי האט זי גערופן דאס קינד? מואב! מואב איז טייטש מאב, זייער א געמיינע נאמען צו געבן פאר א קינד. איז וואס שטייט ביי מואב אין תורה? אמר ליה רחמנא, שטייט דער רבונו של עולם זאגט כביכול פאר משה רבינו, אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה, מלחמה הוא דלא, אבל צעורי צערינן, מלחמה האלטן טאר מען נישט מיט מואב, אבער מען מעג זיי מצער זיין. אבער ואילו צעירה די יונגערע טאכטער, דקריתיה בן עמי, זי האט גערופן דאס קינד בן עמי, דאס איז שוין נישט קיין געמיינע לשון, זי האָט גערעדט אײדל, אמר ליה איז בײַ עמון שטײט, אל תצורם ואל תתגר בם, אַפֿילו צעורי לא תצערינן כּלל שטײט נישט אל תתגר בם מלחמה, שטײט אַפֿילו מצער זײַן טאָר מען נישט די עמונים, זעען מיר אַז אַפֿילו אױף דעם קריגט מען שׂכר. זאָגט די גמרא װײַטער, אמר רבי חייא בר אבין אמר רבי יהושע בן קרחה, לעולם יקדים אדם לדבר מצוה, אַ מענטש דאַרף אַלעמאָל מקדים זײַן אַ דבר מצוה טון װאָס פֿריִערט, שבשכר לילה אחת שקדמתה בכירה לצעירה, ווייל בשכר דעם וואס די עלטסטע טאכטער האט מקדים געווען די יונגערע טאכטער, פשט לוט'ס עלטסטע טאכטער האט מקדים געווען א דבר מצוה, זי האט דאך געמיינט זי טוט א מצוה, זי האט דאך געטון לשמה האמיר געזען איז זי האט מקדים געווען די יונגערע, האט זי זוכה געווען זכתה וקדמה ארבעה דורות בישראל למלכות, האט זי זוכה געווען אז פיר דורות פריערט איז ארויסגעקומען פון אירע אייניקלעך מלכים ביי כלל ישראל פיר דורות פאר דעם צווייטן טאכטער, ווייל פונעם ערשטן טאכטער איז דאך ארויס מואב, פון איר איז ארויס רות, פון איר איז ארויס אויוועד ישי דוד און שלמה דאס איז געווען פיר דורות און ערשט נאכדעם שלמה'ס זון רחבעם וואס ער איז שוין געווען א אייניקל פון נעמה העמונית געווען א אייניקל פונעם צווייטן טאכטער איז פשט די צווייטע טאכטער'ס אייניקל דער מלך פון כלל ישראל רחבעם איז געווען פיר דורות נאכדעם וואס פונעם ערשטן טאכטער איז שוין ארויס מלכים ביי כלל ישראל זעהן מיר אז בשכר דעם וואס זי האט מקדים געווען האט זי זוכה געווען צו א שכר אסאך פארן צווייטן טאכטער.